אונז הייבן אן ספר ויקרא, די ערשטע מערסטע בולט'דיגע זאך וואס יעדער איינער קען זען פון די ספר וואס איז אנדערש פון אלע אנדערע ספרים פון די תורה, איז אז ס'איז א ספר שכולו הלכות, ס'איז נישט דא, קיין גאנץ ספר ויקרא איז דא צוויי קליינע מעשיות, זאכן וואס זענען געשען בכלל, דאס איז די מעשה פון די נדב ואביהוא וואס זענען פארברענט געווארן, און די מעשה פון די מקלל אין פרשת אמור, דאס איז די איינציגסטע צוויי זאכן וואס יעדע איינע פון די מעשיות איז ממש אפאר פסוקים, מ'קען קוים זאגן אז ס'איז א מעשה, און אפילו די מעשה ווערט פארציילט אין קאנעקשאן מיט א מצוה ביי די מקלל איז עס פשוט פון דעם לערנט מען די הלכה וואס מען טוט מיט איינער וואס איז נוקב שם השם און אויך פון נדב ואביהוא האט מען געלערנט הלכות הגם עס איז נישט בפירוש וועלכע הלכה האט מען געברענגט אש זרה איז על כל פנים מען לערנט פון דעם נאך הלכות יין ושכר און אזוי ווייטער איז א ספר פון הלכות נישט פון מעשיות מיט אלע אנדערע ספרי התורה אפילו עס איז דא אין דעם פרשיות פון מצוות פרשת משפטים און אזוי ווייטער איז עס א ספר פון געבויט בעיקר אויף די נערעטיוו אויף די מעשה וואס גייט פאר. דארף אבער געדענקען צוויי זאכן, קודם כל אז ויקרא, גאנץ ספר ויקרא, כל כולו, געפינט זיך אין א געוויסע מעשה, מען קען זען בפרט אז מען קוקט די אנהייב און די ענד, און אויך דעם איז די די צוויי מעשיות וואס אונז האבן דערמאנט, אנהייב הייבט זיך עס אן ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, דאס איז בעצם א המשך פון די מעשה וואס אונז האבן יעצט געענדיגט אין סוף שמות. אז די אייבערשטער די שכינה האט גערוט די ענן האט גערוט אין די אוהל מועד און וועגן דעם ולא יכול משה אריין צו גיין אין די משכן כי שכן עליו הענן דעם ויקרא אל משה איז ממש א המשך פון דעם ס'קען אפילו זיין אז ס'איז ממש נישט קלאר פון וואו ס'קומט די חלוקה אז ס'דא פינף חומשים אדער ווי ווי ווי יסודות'דיג ס'איז על כל פנים מ'קען זיכער לייענען די גאנצע זאך אלס איין המשך ס'איז די אייבערשטער האט גערוט און משה קען נישט אריין גיין נאכדעם האט ער גערופן משה אזוי ווי מ'זעהט זייער ענליך ביי מעמד הר סיני ס'איז געווען א ענן נאכדעם ויקרא אל משה מתוך הענן ממש די זעלבע סדר איז דאס איז איין די אנהייב אז דאס איז בעצם כאילו אזוי ווי אונז האבן געלערנט למשל משפטים אז עס פיט אריין אלס אין די מעשה וואס משה האט געלערנט אין די פערציג טעג וואס איז געווען אין הימל די זעלבע זאך גאנץ ספר ויקרא פיט אריין אין די לערנען וואס משה האט געלערנט נישט ווען ער איז געווען אין הימל נאר אויפן ערד דא אין אהל מועד וואס איז געווען ונועדתי לך שם דארט גייט דער אייבערשטער אויסלערנען די תורה און מ'דארף באמת טראכטן פארוואס די חלקי התורה האט ער געלערנט אין הימל די חלקים האט ער געלערנט דא אויף דער ערד אין די אהל מועד דאס איז א שאלה און אזוי אויך ענדיגט זיך די ספר הגם עס ענדיגט זיך נישט ממש וועגן די אהל מועד וואס דאס דארף מען פארשטיין גייט כאילו צוריק בהר סיני אבער אזוי ענדיגט זיך גאנץ ספר ויקרא ענדיגט זיך אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני עס הייסט פון דא ביז פון אנהייב ויקרא ביז דא איז געווען בהר סיני באהל מועד אפשר צוויי זאכן אפשר בהר סיני דארט מיינט אויך באהל מועד וואס איז געווען נעבן די הר סיני אין יענע זמן האט מען נישט געלערנט די אלעס נאכדעם מען גייט ווייטער ספר במדבר גלייך פיקט אויף די נערעטיוו גלייך ווי מ'האט געהאלטן יא, גלייך הייבט מען אן די די ציילן פון די אידן וואס איז געווען בחודש אייר, בחודש ניסן האט מען אויפגעשטעלט די משכן, דעמאלטס איז געווען די גאנץ כאילו לכאורה גאנץ ספר ויקרא האט משה רבינו געלערנט אין אין חודש ניסן אויב מ'וויל גיין אויפן סדר ממש, און נאכדעם בחודש אייר האט מען געציילט די אידן, און הייבט זיך אן די גאנצע מעשה פון די מדבר אין ספר במדבר. צווייטע זאך וואס מ'דארף געדענקען אין דעם קאנטעקסט אז עס איז טאקע הלכות, אבער די אלע הלכות זענען הלכות פון א מעשה, און אונז וועלן רעדן אביסל מער בפרטיות אין די קרבנות וויאזוי מען קען עס זען, אבער אונז זענען צוגעוואוינט אז א קרבן וואס וויבאלד אונז זענען נישט מקריב קיין קרבנות, און אזוי אזוי אויך די רוב הלכות טומאה וטהרה און וואס עס שטייט און אזוי ווייטער פירן זיך נישט, איז דאך סתם א הלכה, אויב ס'וועט זיין א קרבן זאל מען עס ברענגען אזוי און אזוי, אבער א קרבן איז דאך א מעשה, מען גייט און מען ברענגט א קרבן, אזוי ווי אונז פארשטייען למשל שפעטער אין פרשת אמור מועדים, ס'איז טאקע א הלכה ווען זאל זיין יעדע יום טוב און אזוי ווייטער. אבער ס'איז אויך דא א מעשה, יעדער איינער ווייסט וואס פסח איז, יעדער איינער ווייסט וואס שבועות איז, ס'איז א זאך וואס קומט מיט א גאנצע נאראטיוו, מיט א גאנצע פילינג. אזוי אויך בעצם א קרבן, ס'מאכט זיך אלע א מענטש, אדם א מענטש וויל מקריב זיין א עולה, דארף מען וויסן ווי אזוי, און אוודאי די פרטים, און ס'פארציילט באמת די תורה איז געשריבען אפילו אין די מצוות איז געשריבן על פי רוב ווי א מעשה, מער ווי אזוי ווי א סתם טרוקענע הלכה, ס'שטייט, מ'גייט ברענגען און ווי מ'ברענגט עס, און די סדר ההבאה. און אזוי ווייטער, סאיז אויך א מעשה וועגן דעם, נדב ואביהוא למשל וואס איז א חלק פון די מעשה פון די מילואים וואס שטייט דא פון די הלכה פון די קדושת המשכן, נישט סאיז נישט סאיז נישט פרעמד בעצם פון די ספר, די גאנצע ספר בעצם רעדט פון א מעשה וואס איז האט א טעות, אז סאיז דא א טעות, אז מען לערנט למשל מען דארף ברענגען אז סאיז דא נושא וואס טוט מען, זעלבע זאך אז סאיז געווען א טעות, נדב ואביהוא האבן מקטיר געווען די ראנג וועג איז דא זעהסט וואס געשעהט אזוי ווייטער איז בעצם די זעלבע סטייל די זעלבע וועג וואס מען לערנט די מצוות דא די נושא פון די ספר פון די הלכות הספר געווענליך רופט מען עס תורת כהנים און געווענליך אזוי זאגט דער רמבן אין זיין הקדמה מען רופט עס די תורת הקרבנות עס הייסט עבודת הקרבנות און אלע הלכות דער רמבן וויל לערנען אז אלע הלכות למשל מועדים איז בעצם רעדט זיך בעיקר קרבנות המועדים טומאה און טהרה דארף מען וויסן כדי ווען מען ברענגט א קרבן דארף מען זיין טהור און אזוי ווייטער דרך אגב למשל הלכות מאכלות אסורות איז אויך אזוי ווי כאילו אגב אז עס האט שייכות מיט די ענינים פון קרבנות, אבער די אמת איז אז מער ריכטיג וואלט עס געווען עס צו רופן די ספר השראת השכינה אדער די ספר הקדושה, קרבנות איז נאר איינע פון די וועגן ווי אזוי עס איז חל קדושה, די גאנצע פרשת קדושים וואס נעמט דא אסאך מצוות בין אדם לחברו און בכלל מצוות באופן כללי איז קומט אריין דא נישט ווייל עס איז סתם בדרך אגב אריינגעקומען אנשטאט זאגן אז עס איז בעצם קרבנות וואס איז באמת נאר די ערשטע זיבן פרקים. אפאר קרבנות פון די מועדים וואס זענען ממש פון דעם און נאך דעם דרך אגב קען מען זאגן מער קלאר פשוט אז די גאנצע ספר א ספר פון קדושה א ספר ווי אזוי מען ברענגט השראת השכינה וואס איז א שייכות מיט די משכן וועגן דעם הייבט זיך עס אן באוהל מועד און ס'דא אסאך וועגן מען דארף נישט עסן מאכלות אסורות און עריות און קרבנות און טומאה און אלע זאכן.